די משמעות פון בינו שנות דור ודור איז משמע אז יעדער דור דארף מען אים פארשטיין און מען דארף אים לערנען. ווי שטייט אין הייליגע ספרים, אז יעדער דור האט א באזונדער יעוד, א באזונדער תפקיד, שטייט נאך מער די זעלבע שטייט על פירוש פון גר"א אז יעדער יחיד מיום בריאת העולם האט א יעוד און א תפקיד מיוחד וואס איך קען דאס מתקן זיין און קיין צווייטער קען דאס ניט מתקן זיין און די זעלבע זאך יעדער דור האט א באזונדער תפקיד

לעשות בכל ימי חייו, אז די גרעסטע מדריגה איז א מענטש זאל וויסן וואס זיין יעוד מה חובתו בעולמו און וואס דארף ער אויפטון א גאנצן לעבן, ומכל שכן וקל וחומר א יעדער דור האט אט אזא יעוד מיט א תפקיד. ס'איז דא שטייט אז אשר פריו יתן בעתו ווערט געבראכט אין ספרים אז ס'איז דא א צדיק איז ארויפגעקומען אויף דער וועלט אויף זאגן א שטיקל תורה וואס א חידוש אין עבודת השם און ער האט עס ניט געזאגט ער קומט אויף יענעם עולם שיקט מען אים נאכאמאל אראפ דו האסט ניט געזאגט דעם האסט ניט ממלא געווען דעם תפקיד זאגן אט דעם חידוש וואס דאס אין עבודת השם ער זאגט עס שוין ער קומט נאך ארויף אויף דער וועלט און ער זאגט עס אויפן צווייטן דור צום צווייטן דור האט עס שוין קיין שייכות ניט איז די ברכה אשר פריו יתן בעתו דעם בינו שנות דור ודור ווי דער פוניבזשער רב זכרונו לברכה האט געזאגט א דור יתום

אז זי דעם דור דארף האבן ווער זאל אים פארשטיין דעם זיין יעוד און זיין תפקיד, אויב ער האט עס ניט איז ער א דור יתום. מיט דערין קענען מיר פארשטיין דעם הייליגן נועם אלימלך פרשת נח זאגט ער א יעדער דור. איש צדיק תמים היה בדורותיו, יעדער דור האט א מצוה מיוחדת וואס די מצוה איז העכער ווי אנדערע מצוה, די מצוה האט א שייכות צו דעם דור, למשל זאגט ער אין דעם דור וואס ער איז געווען איז די מצוות ציצית דאס איז דער עיקר מצוה פון דעם דור, יעמאלטס איז געווען צדיקים מיט רוח הקודש און זיי האבן געוואוסט וואס איז דער תפקיד פון דעם דור

אז ווער דאס טוט דעם ענין זעט סייעתא דשמיא און זעט ברכה און הצלחה, א סימן אז די מצוה דאס איז די מצוה פון דעם דור. נאכדעם איז אויף יעדער דור געזאגט געווארן בינו שנות דור ודור איז כל שכן וקל וחומר אויף דעם דור וואס ער איז געקומען נאך דער שואה נאכן חורבן, וואס די אלע גדולי התורה וגדולי החסידות זענען אומגעקומען אויף קידוש השם, און אלע ישיבות איז חרוב געווארן והיה העולם שמם. עס האט זיך אונז געדאכט אז ס'קען שוין גארניט זיין עתידה תורה רחמנא ליצלן עתידה תורה שתשתכח מישראל, עתידה חסידות שתשתכח מישראל. דער עולם הרוחני איז אונטערגעגאנגען. נאר דער רבונו של עולם האט אונז געוויזן מאת השם היתה זאת היא נפלאת בעינינו, אז דער ס'האט זיך אויפגעבויט צוריק דער עולם התורה מיט דעם עולם הישיבות אין אזא צורה וואס מ'האט עס קיינמאל נישט געהאט. און די אלע ישיבות און די כולל אברכים, ווי מיר האבן עס געזאגט אז דער שבט לוי וואס די גאנצע פון חורבן הבית האבן מיר אים ניט געהאט, צו וואס איז געווען מרוכז דער שבט לוי, איז צוריק געבויט געווארן צענדליגער טויזנטער לומדי תורה וואס זענען אפגעשיידט נאר אויף תורה און עבודת השם, איז צוריק געבויט געווארן דער עם ישראל קען ניט לעבן אן א שבט לוי, וואס דער שבט איז נאר איינגעטאן אפגעטריסלט ווי דער רמבם שטעלט דאס פאר אז ער טריסלט זיך אפעט מכל עניני עולם הזה דער קפיד די ענין פון בעלי תשובות וואס דאס איז למעלה מן השכל למעלה ווי עס איז געווען בשעת די גדולי עולם זענען געווען איז זיי שווער אנגעקומען אויף מאכן איין בעל תשובה און טויזענטער בעלי תשובות יונגעלייט טריסלען זיך אינגאנצן אפעט זייערע גאנצע קאריערעס און זיי ווערן אלס נצטרף פון דאס א כח התורה וואס איז א הצלחה וואס מען קען דאס גארניט פארשטעלן, מען האט דאס ניט געקענט ווען א נביא זאגט דאס וואלט מען ניט געקענט פארשטיין יעמאלט ווי דער כח התורה האט זיך צוריק אויפגעשטעלט. און די זעלבע זאך דער כח החסידות, די חצרות האדמורים האט זיך צוריק אויפגעבויט און אויפגעשטעלט אז אן עין הרע אזא ציבור וואס איז לנוי ולתפארת וואס איז מקדש שם שמים. מען גייט די זעלבע זאך בהמשך מיט דעריין וואס דער עולם התורה זעהן מיר דעם ענין פון די חינוך פון תלמוד תורות וואס דער אייבישטער האט געהאלפן אויך למעלה מן השכל ס'איז בויט זיך אזויפיל תלמוד תורות און אן עין הרע אזויפיל קינדער און וואס זענען אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו. וכל בניך לימודי השם. מיר זעען דאס אלס איז דער פשט אז דער רבונו של עולם האט אונז אראפגעגעבן א ענין סגולה ווער עס טוט ארום תורה איז מצליח, ווער עס טוט ארום תלמוד תורה, ארום ישיבות, ארום כוללים, מען זעט הצלחה בלי יוצא מן הכלל. ס'איז עת לבֿנות. ס'איז תּורה וואָס דער רבונו של עולם האָט לאחר החורבן האָט ער אַראָפּגעגעבן אַ כּוח אַז דורך תּורה קען מען צוריק געבויט ווערן. לכאורה קומט אויסעט ווי אַ סתירה. מיר גיבן אַ קוק וואָס דער עולם החפשי רחמנא לצלן. ס'אַזאַ הסתר וואָס מ'קען דאָס קיינמאָל נישט געוועזן.

ווי שטייט אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב, אויף דערויף פרעגן אלע די קשיא וואס איז בדור שכולו חייב, מיר האבן געווארט אויף דעריין צוויי טויזנט יאר אויף א דור שכולו חייב האבן מיר געווארט, קען זיין אז דער פירוש איז אזוי ווי דער רבונו של עולם האט באשאפן דעם טוב און ער האט באשאפן דעם רע אויכעט דער רבונו של עולם, דער רע איז ניט פון זיך אַליין געוואָרן, זה לעומת זה עשה אלקים. דער לשון יוצר אור ובורא רע, ס'איז אַ בריאה וואָס דער רבונו של עולם האָט באַשאַפן דעם רע אויף דער וועלט. נאָר טובֿ איז געווען בעזונדער און רע איז געווען בעזונדער. דער פגם פון עץ הדעת האט געמאכט א עירוב טוב ורע, ס'איז געווארן אויסגעמישט וואס דאס איז רחמנא ליצלן טוב אליין און רע אליין, דאס איז זה לעומת זה עשה אלוקים, אבער עירוב טוב ורע דאס איז א פגם וואס דאס איז די גאנצע בריאה האט פון דעם פגם געליטן. דער תיקון פון משיח'ן איז ער וועט צופירן צוריק צו א פירוד טוב ורע.

אבער וואס איז אז ס'איז אזא שנאת דת וואס איז קיינמאל נישט געווען און וכו' די אלע עניינים, דער עיקר איז אונז, דער תפקיד, דעם חלק הטוב אז דער זאל זיין גאנצע הונדערט פראצענט חלק הטוב, דער קאזשניצער מגיד ברענגט. א בשעת ס'איז געוועזן זאגט ער א משל בשעת ס'איז געווען א מרידה אין א גאנצע מלכות צו א סיבוב קמי מלכא וואס די גאנצע מדינה האט האט מורד געווען אין דעם קיסר נאר איין כת קטנה האט זיך אוועק געשטעלט און געשווארן צום קיסר אנחנו נאמנים לך עד טיפת דם האחרונה וועלן מיר זיין נאמן שטענדיג פאר דיר די דעם נחת רוח פארן קיסר קען מען גארניט פארשטעלן וואס וואס די בימי שלום האט עס גארנישט געקענט זיין. איצטער אוי דער בירור פון א פירוד טוב ורע, דער ברוך השם וואס דער דער כת קטנה פון דער פון די ישיבות און פון חסידות און דער איז פון ווייטס און וואס זי שטייגט פון יאר צו יאר זעט מען ווי שטייגט. מיר דארפן וויסן קלאר וואס איז איצטער דער יעוד און דער תפקיד פון אונזער דור. ניט דער עיקר מלחמה האלטן מיט די חפשים, זיי זיינען מקיים דעם דור שכולו חייב למהדרין מן המהדרין, מיר דארפן זען דעם דור שכולו זכאי דעם חלק הטוב, דער כת קטנה וואס שווערט פארן קיסר אז מיר זיין געטריי ביי דיר עד טיפת דם האחרונה, מיר דארפן שטארקן וואס מער און וואקסן וואס מער אז דער כת קטנה זאל, וואס דאס איז מקרב די גאולה.

אי וואס מיר האבן ניט קיין בעל רוח הקודש זאל אונז זאגן וואס איז די מצוה, אי ווייסן מיר די זאך וואס ס'איז, מען זעט הצלחה און מען זעט ברכה און מען זעט אז דאס איז ביים רבונו של עולם זייער חביב, וואס דאס איז קיין ספק ניט אז דאס איז דער ענין פון תורה, וואס ניט אין ארץ-ישראל און אין חוץ-לארץ בכל מדינה ומדינה איז אומעטום דער כח התורה איז אזוי געשטארקט געווארן, ישיבות איז געשטארקט געווארן, כוללים און בעלי תשובות און תלמוד תורה'ס. דער כח התורה איז א סימן אז דאס איז די מצוה פון דעם דור. מען קען דאס טייטשן אז דאס איז מרומז אין דער תורה, וחרה אפי בו ביום ההוא והסתרתי פני. נו ווייל כי אין אילע אינע לקדי קירבי מצאנו אויס ואילע ואנכי הסתר אסתיר את פני בימים ההו ואתם ואתו כיסו לכם את התי השיר עזיז ולמדו את בני ישראל שימו בפיהם דער פרעגן דאך אנדערע די קשיא אז נאכדעם וואס זי מזאגט אז ס'האט כי הנה לקדי קירבי מצאנו אויס ואילע פארוואס קומט ווייטער ואנכי הסתר אסתיר נאר דורך פירוש קען מען זאגן אז א איד איז דער שרש אמונה, אז דאס אלץ אלס א ענין א הסתר פנים, אבער חס ושלום דער רבונו של עולם פארלאזט ניט עמי ונחלתי, ויאמר ביים ההוא אל קין אלקה בקרבי מצאנו אויס וויל ער זאגו ואין אלקה בקרבי ער פארשטייט ניט אז דאס איז תחתי פנים ואין עשי העשתה פנים נאר נעמט אן אז אין אלקה בקרבי מצאנו אויס אלי ואנכי אסתר אסתר. וואָס איז אָבער די עצה צו ואנכי הסתר אסתיר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת אַז ס'עט קומען אַזאַ צייט וואָס ס'עט זיין אַזאַ מין סאָרט הסתר פּנים ווי מיר לעבן איצטערט דורך דער גאַנצער כלל ישראל איז דער איז דעם ואנכי אסתיר די ואתם כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם נאך פאר כ ח ווען דעם ענין פארשפרייטן תורה צווישן די יונגע קינדער און וואס נאך א תלמוד תורה און נאך א ישיבה און נאך א קהילה, דער דער עצם דאס איז די מצוה וואס איז אין דער דור ארויסקריכן פון הסתר און צוצופירן צו ביאת המשיח. מיר באטראכטן דעם דור. ער איז אין א תענוג תמידי אין יעדע זאך וואס איז, אז די זון שיינט אלע טאג פילן מיר גארנישט דעם נס צוצוקומען, ווי אזוי איז דער דור צוגעקומען צו אזעטקע גדלות אין תורה און אזא הצלחה אין תורה. וואס איז דער כח אין בעוונותינו הרבים א דור וואס די גדולי התורה זענען אזוי ווינציג און דא זעט מען ברוך השם וואס אין די דורות וואס איז געווען אזויפיל גדולי התורה האבן נישט קענט צוקומען וואס היינט דורכן כח התורה דאס איז מאת השם היתה דאס איז נפלאת בעינינו וואס מען פארשטייט עס גארנישט אבער דאס איז אונז אסאך מחייב דאס איז אונז א געוואלדיגער זכות וואס דאס איז ווי א פיוס לאחר החורבן. דאס איז א הכנה צו צו ביאת המשיח, אבער דאס איז אונז געוואלדיג מחייב צו מיר שטייען על הגובה אין דעם אין די צייט וואס איז אונז דא אזויפיל סייעתא דשמיא, עס איז דא אזא עת לבנות, וואס מען טוט אין ענייני קדושה זעט מען אז ס'איז א געוואלדיגע הצלחה למעלה מן השכל. מצד אחד א הסתר א אויסערגעווענליכער, און מצד השני זעהן מיר א ברכה א געוואלדיגער, ובמיוחד דעם ענין פון תלמוד תורה'ס וואס מען הייבט נאך אנעט פון א קליין קינד פון דריי יאר אנעט, מען הייבט אים אן מייסד זיין, מען הייבט אים אן אויסבויען. אויף געזונטע יסודות איז דער גאנצער לעבן אן אנדער סארט לעבן. מיר שטייען דא ברוך השם וואס דער אייבשטער האט אונז געהאלפן ביי חנוכת הבית אין דעם די ערשטע תלמוד תורה וואס האט שוין געענדיגט די אכט כיתות און וואס גייט איבער אין דער ישיבה איז געפון משחר טל ילדותו כסדר געפינט ער זיך ביי אונז. איז די שאלה וואס מען דארף זיך עתיד ליתן את הדין אויף יעדער איינציגן, האט ער געקענט מער שטייגן, האט ער געקענט מער וואקסן אין תורה און אין יראת שמים. איך האב עס אמאל געזאגט געווען אסיפה עשרת ימי תשובה האב איך געזאגט די מגידי שיעור פון דער ישיבה, זאג איך אז ווער ווייסט זאג איך צו מיר קענען תשובה טון, אז יעדער בחור דארף מען טראכטן ער האט אויך געקענט אויסשטייגן מער און מער, צו מיר האבן גענוג געטון. אין אזא דור וואס מיר זעהן סייעתא דשמיא זעהן מיר אויף יעדער טראט אין דעם אין דעם עולם היהדות האט די תורה איבערגענומען די מאכט און במיוחד קינדער בשעת קליינע קינדער אי קען מען די השפעה אויף זיי האבן דער יסוד העבודה האט געזאגט, מוסר השם בני אל תמאס, אז דעם רבונו של עולם'ס מוסר וואס ער זאגט, זאגט ער, בני, ביסט דאך מיין קינד, אל תמאס, עס פאסט ניט פאר א בן המלך אז ער זאל זיך פארפאטשקען. דאס איז די גרעסטע מוסר, ער זאגט אים ניט אז ניט וועט ער קריגן עונשים, ניט ער זאגט ער'ט קריגן א שכר פאר דערין, נאר בני אל תמאס, אונזערע קינדער ווען זיי פילן דעם דעם ענין אז זיי זענען דעם לגיונו של מלך, זיי זענען די כת קטנה, זיי האבן, עס קומט אויס א קינד גייט דורך די גאס און ער זעט אזויפיל טרייפקייט, ווי אזוי קען ער זיין נאכדעם קונה תורה און ווי קען ער נקלט ווערן יראת שמים, אבער מען איז אים מסביר אז דו ביסט פון אט דער כת קטנה וואס זענען נאמנים לה', דו ביסט פון לגיונו של מלך, דו דארפסט זיך פירן אנדערש, דאס א שפראך וואס א קינד וואס הייבט שוין אן צו פארשטיין פארשטייט תיכף אז דאס דארף ער ער איז אין מיר זענען אנדערע דאס איז לגיונו של מלך ולגיונו של משיח. דער ענין פון די אלע פון די מגידי שיעור די מלמדים מורים די די הנהלה. ברוך השם איר ארבעט אזוי געטריי און אזוי איבערגעגעבן, דער רבונו של עולם זאל יעדער איינציגן באגעבן בכל טוב, אבער די שאלה איז צו מיר זענען יוצא מיט אריין דער דער עצם ענין פון פון פון דער אמורא. די דער דבר החיצוני וואס מען זעט אלץ איז דאס געווארן ביי היינטיגע וועלט איז דאס געווארן א מקצוע און דער איז מער בעל מקצוע און דער קען בעסער, דער עיקר איז ווי מיר פארשטייען ווי על פי תורה איז ביי ווי ביי דעם רעבין וואס איך האב געלערנט איך האב געהערט כסדר אז א מינוט בלייבט ער ליידיג חזר'ט ער שויתי ה' לנגדי תמיד מלא כל הארץ כבודו אני מאמין ער איז איז וויפול יראת שמים האט עס אריינגעגעבן דער ענין פון פירן, מיר האבן דאס גערעדט אמאל, אז ס'איז דא חינוך אין גוף, זיך פירן בנימוס, פירן גינונים, ס'איז דא חינוך אין נפש, ס'איז דא חינוך אין רוח, ס'איז דא חינוך אין דער נשמה, אנצינדן א אידישע נשמה, ס'איז דא קינדער וואס זעט דאך זיך אז ער איז סתום, ער איז אזוי פארשטאפט, דער תירוץ איז מען האט ניט אנגעצונדען די די אידישע נקודה, די נקודה וואס אין א אידישען קינד, דעם חלק אלוקי ממעל, וואס ער מיט דער דער דער מחנך האט אין אים ניט אנגעצונדען. איך האב עס געזאגט אמאל דעם ווארט ס'שטייט וישתחו שבע פעמים עד גישתו עד אחיו, איז צוויי מאל עד איז דאך א איבעריקער,

ווי ביי יתרו און פארן ביי וישקהו ויחבקהו איז ער שוין צוריק און יעדער אידישער קינד איז דאך עס קלויבט זיך אן פון פון פון פארשידענע סיבות דארף מען אראפ נעמען די אלע קליפות מען דארף טרעפן דעם די נקודת הלב יעדער אידישער קינד האט א נקודת הלב וואס מען דארף אים אנצינדען דעם פייער. און ווי מען געזאגט אז ברוך השם אין דעם דור זעט מען זייער הצלחה און מיר דארפן וואס מער אויסנוצן דעם עת לבנות אויסבויען אידישע קינדער, ובמיוחד דארף מען דעם משים לב זיין דעם ענין פון מידות טובות וואס די גאס איז זייער פרוץ אין דערין איז דארף מען זיער רעדן א סך ווי דער רבי חיים וויטאל זאגט אין דער הקדמה, נישט נאר הקדמה ער ברענגט עס אין זיינעם א ספר, אז דער אז דער ענין פארוואס ווערט נישט דערמאנט דער ענין פון מידות פון די תריג מצוות, חזל האבן דאך אזויפיל מחמיר געווען אויף די מצוה אויפן מידות, כאילו עובד עבודה זרה, זאגט ער אז דאס איז אלץ הקדמה און הכנה פאר פאר פאר דער תורה, ער זאל זיך קענען זיין דבוק צו דער תורה, דורך דעם וואס ער מטהר זיינע מידות, דורך דעם ווערט ער דבוק קען ער ווערן, דאס איז די מרכבה פאר דער תורה, דאס איז פאר דער תורה, דער יעדער אידישע קינדער דארף אין דעם ענין פון מידות דארף מען, זאגט מען מאכט א חתן הלכה און חתן תורה, די אלע מינים אבער חתן מידות. א מענטש וואס האט גוטע מידות איז דער א העכער סארט מענטש וואס דארף אריינלייגן כוחות און דאס העלפט צו די הצלחה פון תורה און איך קום שוין מיט דיר אריין ב ביי אונז איז באמת א יום גדול וקדוש דער טאג וואס דער רבונו של עולם האט אונז געגעבן דעם שבח והודיה דעם רבונו של עולם געוואלדיג ווי מען האט דא דערמאנט די גרויסע סייעתא דשמיא. און דער רבונו של עולם האט זיינע שלוחים די אידן וואס האבן געגעבן געגעבן די כוחות וואס זיי האבן א חלק אין דעם בנין האבן א חלק אין דער תורה ס'איז א יום גדול וקדוש דער רבונו של עולם זאל העלפן אז במקום הזה זאלן אויסוואקסן אידישע קינדער וואס זאלן גדולי תורה און גדולי יראה און גדולי חסידות און גדולי מידות טובות. און דער רבונו של עולם זאל אונז העלפן אז וואס גיכער זאלן מיר זוכה זיין צו ביאת המשיח, מיר זאלן צושטעלן דעם לגיונו של מלך און מ'זאל זוכה זיין צום מלך.